היינטיגן שבת איז דאך שבת יתרו שבת מתן תורה, דער רבי ריי"צ פריערדיקער רבי דערציילט אין זיינע שיחות קודש א סיפור וואס איז געשען מיט זיין טאטן מיטן רבי'ן רש"ב דער רבי נשמתו עדן, בשעת דער רבי רש"ב איז געווען א קליין קינד פון פינף יאר אלט, דאס איז געווען שבת פרשת יתרו תרכ"ו, דער זיידע זיינער דער רבי דער צמח צדק איז געווען בסוף ימיו, דער צמח צדק איז דאך נסתלק געווארן אין י"ג ניסן תרכ"ו, און דאס איז געווען צוויי חדשים פריערט, שבת פרשת יתרו תרכ"ו. בכלל דער צמח צדק בסוף ימיו איז געווען זייער שוואך, זייער נישט געזונט, און דער רבי רש"ב צוזאמען מיט זיין מיט זיין טאטן מיטן רבי'ן מהר"ש זענען געקומען באזוכן דעם זיידן דעם צמח צדק, און זייענדיג דארטן האט דער צמח צדק געפרעגט דעם אייניקל, רבי רש"ב איז געווען אינגאנצן פינף יאר אלט, ער האט אים געפרעגט וואס האסטו געלערנט? וואס הערט זיך? וואס האסטו געטון די וואך? וואס האסטו געלערנט די וואך? האט דער קינד געענטפערט, דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש"ב געענטפערט, די היינטיגע וואך איז דאך די וואך פון מתן תורה, פרשת יתרו. זאגט אים דער צמח צדק, די וואך פון מתן תורה, מתן תורה איז דאך אין שבועות. זאגט דער זאגט דער אייניקל דער רבי רש"ב טאקע אזוי? כ'פארשטיי טאקע נישט ווי קומט אריין מתן תורה די וואך? אפשר זאגט איר מיר זיידע, דער אייניקל זאגט צום זיידן צום צמח צדק, אפשר זאגט איר מיר וואס איז טאקע דער ענטפער ווי קומט אריין מתן תורה איצטער אז מתן תורה איז דאך אין שבועות? זאגט דער צמח צדק, איך ווייס נישט. זאגט דער אייניקל דער רבי רש"ב, וואס הייסט איר ווייסט נישט? איר ווייסט דאך, איר דארפט דאך וויסן. איר זענט דאך אזא אלטער מענטש, איר זענט דאך דארטן געווען. דער רבי מהר"ש, דער טאטע פון רבי רש"ב, דער זון פון צמח צדק איז דארטן געווען. זאגט ער צום רבי צמח צדק, ער איז דאך גערעכט. צמח צדק האט צוגערופן נענטער און האט אים געזאגט, שבועות איז מלך בהיכלו, היינטיגן שבת איז דאס מלך בשדה. און דאס איז געווען דער ענטפער, און שפעטער דערציילט דער רבי רש"ב אז מיט צען יאר שפעטער אדער עטליכע יאר שפעטער האט ער באקומען א ביאור ארוך פון רבי'ן מהר"ש פון זיין טאטן אויף דעם ענטפער. וואס בכלל חסידים ווייסן דאך פון די מאמרים וואס ס'רעדט זיך וועגן אלול, תשרי, רעדט זיך באריכות, דעם חילוק צווישן מלך בשדה און מלך בהיכלו. וואס דאס איז הגם אז דא איז נישט דא קיין אריכות הביאור אין דעם ענין אבער ס'איז פארשטאנדיג אז ס'איז דא אז ס'איז דא דער ענין פון מלך בהיכלו וואס דאס איז דער עיקר זמן המלוכה, על דרך זה אין חג השבועות מתן תורה איז דא דער עיקר זמן פון קבלת התורה וואס דעמאלט איז געווען דער התחדשות אין קבלת התורה דער זמן וואס דאס איז בדוגמת מלך בהיכלו. און ס'איז דא ווען ס'איז מיטן יאר, און מ'ליינט די פרשה, פרשת יתרו, איז דעמאלט איז דאס דער מלך בשדה, וואס דאס הייסט אז טאקע ס'איז פארהאן דער גאנצער ענין, דער מלך בשדה איז ער מיטן גאנצן שטורעם ווי ס'רעדט זיך אין די מאמרים פון אלול, דער מלך בשדה איז ער מקבל את כולם בסבר פנים יפות, און דער מלך איז מיטן גאנצן עצם, מיטן גאנצן שטארקייט. ס'איז מער נישט וואס ער איז מער בהתלבשות, ער איז מער צוגעטראגן, מער נענטער, גרינגער צוצוקומען, ס'איז אן דעם גאנצן ארום און ארום. על דרך זה איז דאס אויכעט ווען ס'קומט צו גיין דעם זמן פון וואס מען ליינט מתן תורה אינמיטן יאר אין שבת פרשת יתרו. איז דאך מילא פארשטאנדיג אז דאס איז גאר א גרויסער שבת, א ליכטיגער שבת, א שבת פון מתן תורה. בשעת מען קוקט אריין אינעם ענין פון מתן תורה, איז דאך דא די באוואוסטע שאלות וואס מען פרעגט, אין אלע ספרים, און בפרט אין די חסידישע ספרים, פרעגט מען די באוואוסטע שאלה, שאלה ידועה, בפרט דער אלטער רבי, אין די מאמרים, פון די היינטיגע פרשה, פרשת יתרו, און אויכעט פון ליקוטי תורה פרשה פון שבועות, און נאך און נאך, פרעגט מען דאך די באוואוסטע שאלה, וואס האט געשען אין מתן תורה, וואס איז דער אויפטו, דער גרויסער אויפטו פון מתן תורה? מען זעט אז מען מאכט א גאנצע שטורעם, מען ליינט אין היינטיגע פרשה, סא עס טוט זיך א גאנצע איבערקערעניש, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, עס האט זיך געטון א גאנצע איבערקערעניש ביים מתן תורה, און ווי די גמרא זאגט אויך דארטן, די באוואוסטע גמרא אין פסחים, אי לאו הא יומא, דקא גרים, די יום פון מתן תורה וואס האט געמאכט א מהפכה כמה יוסף איכא בשוקא, יא, ווייסט מען דאך אז מתן תורה איז א גרויסע זאך און די שאלה איז וואס איז וואס האט געשען וואס האט פאסירט אין מתן תורה וואס איז צוגעקומען לגבי וואס איז געווען פריער, לכאורה תורה איז דאך געווען פאר מתן תורה אויכעט, סיי למעלה תורה געווען פריער, חמדה גנוזה, און סיי למטה געווען תורה פריער. און מען געפינט אז די אז די אבות האבן געלערנט תורה, יא, קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה, מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם, אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב בישיבה, יעקב זקן ויושב בישיבה, עס איז געווען בישיבה אבותינו במצרים, איז דאך געווען ישיבה פון שם ועבר, דאס הייסט אז דער ענין הישיבה און דער ענין פון לימוד התורה איז א זאך וואס איז נישט נתחדש געווארן אין מתן תורה. און על דרך זה דער ענין פון קיום המצוות, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, איז דאך געווען אלץ פאר דעם אויכעט. איז וואס איז דא געווען דער גרויסער געטליכער אויפטוה, דער גרויסער שטורעם פון מתן תורה? און מען זעט אז ס'איז געווען א גאנצע מהפכה מיט די גאנצע שטורעם מיט די קולות וברקים מיטן, ווי מען זאגט, מיטן גאנצן טארארא מיטן גאנצן שטורעם ארום און ארום, טראסק, וואס איז דא דער גאנצער ענין פון מתן תורה? אט די שאלה פרעגט דאך דער אלטער רבי אין אין תורה אור, איינע פון די ביאורים, ס'דא אין דעם כמה וכמה ביאורים, אין ספרי חסידות, און אין כמה וכמה ביאורים אויכעט פונעם אלטן רבי'ן אליין אין עטליכע ארטער, איז איינע פון די נקודות וואס דער אלטער רבי איז מבאר אין היינטיגע סדרה אין תורה אור, פרשת יתרו אויפן מאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים דארטן פרעגט ער די שאלה און ער איז מבאר אז דער אויפטו פון מתן תורה איז אינעם ווארט לאמור וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור וואס דא אויכעט איז דאך דא די שאלה הידועה וואס אלע פרעגן וואס איז דא דער לאמור לאמור מיינט דאך אז דער אייבערשטער רעדט צו משה ער זאל זאגן צו אידן וכיוצא בזה. אבער דא שטייט דאך אלע אידן זענען דאך געשטאנען ביי מתן תורה. און נישט נאר די אידן פון יענעם דור, נאר וואס עס שטייט אין מדרש און אלע ווייסן אז עס איז געשטאנען דארטן פון אלע דורות, אלע נשמות פון אלע דורות הבאים אחריהם זענען אלע געשטאנען ביי מתן תורה און מקבל געווען דעם אנכי השם אלוקיך. איז ממילא ווערט דאך די שאלה, וואס איז דאס דער וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור? לאמור צו וועמען? דאס פרעגט דער אלטער רבי, דארט אויכעט. און איינע פון די ענטפערס, דער אלטער רבי איז מסביר, יא, גאר א רייכן אופן, איז אז דער לאמור גייט אז יעדער איד בשעת ער לערנט תורה איז לאמור זאגט ער איבער דעם דבר השם פונקט אזוי ווי ס'איז געזאגט געווארן באותו היום מסיני. און דאס איז דער לאמור, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אז בשעת מתן תורה, בשעת בשעת ס'איז געווען די עשרת הדיברות אין דער צייט פון מתן תורה, און דעמאלט האט דער אייבישטער געזאגט אנכי ה' אלוקיך, און ס'איז געווען די התגלות פון וירד ה' על הר סיני, וואס דער אייבישטער אליין, איז נתגלה געווארן און געזאגט צו אידן אנכי השם אלוקיך מיט אלץ וואס איז דארטן געווען דער אימה ויראה ורתת וזיעה איז זאגט די תורה לאמור לאמור את הדברים אשר אמר הקדוש ברוך הוא אז בשעת א איד זיצט יארן שפעטער יא, ווען זאל נאר נישט זיין, תלמיד ותיק עתיד לחדש, זיצט א איד טויזענטער יארן נאך מתן תורה, און ער לערנט, ער לערנט א פסוק חומש, ער לערנט א משנה, ער לערנט א גמרא, ער לערנט א אמר אביי און אמר רבא, דארף ער וויסן זיין אז דאס זאגט ער איבער די דברים אשר דער אייבישטער'ס ווערטער פון מתן תורה, ודברי אשר שמתי בפיך, ואשים דברי, מיינע ווערטער שמתי בפיך, דער אייבישטער איז דבר השם המדברת מתוך גרונו, דער אייבישטער רעדט דורך זיין מויל, און בשעת א איד דערהערט אז לאמר אז ער חזר'ט איבער דעם אייבירשטענס ווערטער, דאס הייסט אז ס'איז דער דבר הוי' דעם אייבירשטענס ווערטער וואס גייט דורך זיין מויל, איז דעמאלט זיין לימוד איז מיט א מערענדיגע איבערגעגעבנקייט, מיט א מערענדיגע ביטול, מיט א מערענדיגע יראה גדולה, מיט א מיט א מסירה ונתינה, און ווי די גמרא זאגט אין קידושין. דעם ענין אז דער לימוד התורה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיעה, אף כאן באימה ביראה וברתת ובזיעה. אז א איד דארף לערנען תורה אין אן אופן ווי ער שטייט איצטער ממש ביי מתן תורה און ער זעט דעם אייבערשטן דעם דבר השם וואס גייט אדורך זיין מויל. און דאס איז דער חידוש פון מתן תורה, דער אלוקות שבתורה, דעם לאמר, אז א איד זאל קענען אין זיין לימוד התורה, פאר מתן תורה איז טאקע געווען תורה, און ס'איז געווען די אלע זאכן, אבער ס'איז נישט געווען אין דעם אופן די התגלות אלוקות ווי ס'איז געווען ביי מתן תורה. אבער דער אלוקות שבתורה, לערנען תורה נישט נאר ווי א ענין פון חכמה, א ענין פון ידיעה, א ענין פון השגה, נאר אז דער אייבערשטער שטייט אין יעדע ווארט וואס דו לערנסט, אז מען זאל דערהערן דעם דבר השם, דעם הערן דעם כח אלוקי, דעם לאמר דעם אנכי, יא, דער אייבישטער, האנכי אנא, ווי די גמרא זאגט אין שבת, אנכי אנא נפשי כתבית יהבית, אז דער אייבישטער האט זיך אליין אריינגעשטעלט אין תורה, און בשעת דו לערנסט תורה ווערסטו איין זאך מיטן נותן התורה, דאס איז נתחדש געווארן אין די תורה פון מתן תורה. פאראן א באוואוסטער מדרש, דער מדרש אויף ויקחו לי תרומה, ווי דער אלטער רבי איז דאס מרמז אין תניא אויך, א ויקחו לי תרומה ברענגט דער מדרש אז תרומה גייט אויף תורה, תרומה דאס איז אותיות תורה מ', דאס איז תורה שניתנה למ' יום, און ויקחו לי גייט אויפן אייבערשטן, ויקחו לי תרומה ויקחו אותי, אז א איד לערנט תורה נעמט ער דעם אייבערשטן, זאגט דער מדרש, א מורא'דיגער מדרש, משל ס'איז געווען א מלך, און דער מלך האט געהאט א בת יחידה, און האט זייער מחבב געווען, האט זייער ליב געהאט זיין בת יחידה. ווען ס'איז געקומען די צייט האט ער געדארפט חתונה מאכן, איז ער געגאנגען און האט איר חתונה געמאכט, איבער געגעבן צו צו דעם מאן וואס האט וואס האט געדארפט מיט איר חתונה האבן. און בשעת מ'האט געבויעט די שטוב, און מ'האט געדארפט מאכן דעם פלאץ וואו ס'גייט וואוינען דער נייער פארפאלק, דער נייער זוג, האט דער מלך געזאגט צו צו דעם פארפאלק, צו דעם זוג האט ער זיי געזאגט, אז זיי בויען זיך א שטוב, בעט ער זיי איין זאך, קיטון אחד, איך בעט אייך איר זאלט מאכן א קליין צימערל, א קליין קיטון, און איך וויל קענען זיין אין דעם קיטון, איך וויל קענען זיין א חלק פון אייך, איך וויל קענען זיין מיט אייך צוזאמען. זאגט דער מדרש, אז על דרך זה דער אייבישטער, בת יחידה דאס גייט אויף די תורה, תורה דאס איז דעם אייבערשטענס בת יחידה, אזוי טייטשט דער מדרש אין פרשת תרומה. און דער חתן דאס גייט אויף כנסת ישראל וואס זיי זענען חתונה געהאט מיט תורה, תורה ציוה לנו משה מורשה מאורסה, תורה איז מאורסה, תורה איז די כלה, און אין דא איז דער חתן דער כנסת ישראל. איז בשעת ס'גייט פארקומען די חתונה. וואס דער אייבישטער גייט אוועק געבן זיין בת יחידה די תורה צו אידן צו כנסת ישראל צו דעם חתן, בעט זיך דער אייבישטער מכרתי את תורתי יא אז זאל זיין צוזאמען מיט אים זאל אותי אתם לוקחים יא נמכרתי עמה אותי אתם איך וויל זיין צוזאמען מיט אייך אין די תורה איך אז בשעת איר לערנט תורה זאלט איר הערן פילן און שפירן אז אין די תורה ווער געפינט זיך געפינט זיך דער נותן התורה די אלוקות די געטליכקייט און דאס איז דער עיקר אויפטו, דער עיקר חידוש פון מתן תורה, אז א איד לערנט תורה זאל ביי אים לייכטן זיך דערהערן אז ס'איז דא דער נותן התורה אין דער תורה, דער אלוקות שבתורה, וואס דאס איז געווען איינע פון די יסודות פון תורת הבעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען און ארויסגעברענגט אין תורתו פון תורת הבעל שם טוב, אז א איד לערנט תורה אז אין תורה זאל זיך הערן דער נותן התורה, ס'איז דאך דא איינע פון די שטארקע תורות. פון די ערשטע תורות פון תורת הבעל שם טוב, וואס דערציילט זיך אין די שיחות פון רבי'ן ריי"צ באריכות א גאנצע סיפור דברים, ווי אזוי אז ס'איז פארגעקומען א אסיפת הרבנים, דער בעל שם טוב איז געווען אין איז געווען אין בראד אין קלויז, און איז דארטן אריינגעגאנגען, א גאנצע אריכות הסיפור, און דער בעל שם טוב האט דארטן געזאגט א תורה, און וואס איז געווען די תורת הבעל שם טוב? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. בעל שם טוב געטייטשט אז לקח גייט אויף תורה, תורה דאס איז די בפרט תורת הנגלה, כי לקח טוב נתתי לכם, דער אייבערשטער זאגט צו אידן איך האב אייך אוועקגעגעבן די תורה, תורה לא בשמים היא. אז דער לקח טוב נתתי לכם, כ'האב אייך אוועקגעגעבן די תורה פאר אייער שכל, איר זאלט די חכמים, די רבנים זאלן נוצן זייער קאפ און זייער פארשטאנד, אז איר זאלט קענען פארשטיין וואס תורה זאגט. אבער תורתי אל תעזובו, ס'דא דער תורתי, איר זאלט נישט פארגעסן אז אין דער תורה געפינט זיך תורתי, דער נותן התורה, דער אלוקות שבתורה, די פנימיות, די נשמה שבתורה, אל תעזובו, מ'זאל זיך קיינמאל נישט אפרייסן פון דעם תורתי. און דאס איז דער איינע פון די זאכן וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען. ס'ווערט דאך דערציילט, אין כתר שם טוב דערציילט ער די סיפור, אז ס'איז פאראן דער סיפור מיט דעם מעזריטשער מגיד. ס'איז דא כמה סיפורים וואס מען דערציילט ביי חסידים, ווי אזוי דער מעזריטשער מגיד איז נתקרב געווארן צום בעל שם טוב. ס'איז דא אין דעם כמה פרטים, כמה סיפורים, כמה גירסאות. איינע פון די סיפורים וואס ברענגט זיך בזה, ברענגט זיך גאר אין כתר שם טוב, אז דער מזריטשער מגיד איז דאך ידוע אז ער איז געווען א למדן גדול, א מתמיד גדול, איינער פון די, ער איז געווען א גאון עולם נאך פאר געקומען צום בעל שם טוב, געווען פון די תלמידים פון פני יהושע, ער איז געווען א אדם גדול, סיי אין נגלה דתורה און סיי אין קבלה און אלע כל מחלקי התורה. בשעת ער האט מחליט געווען אז ער פארט צום בעל שם טוב, האט ער געוואלט פארן פאר א פראבע, פאר א נסיון, זען וואס וועט זיין. ער האט גענומען א בעל עגלה און ער האט געבעטן ער האט ער איז צוגעפארן די גאנצע נסיעה בשעת ער איז געפארן האט ער חרטה געהאט פארוואס ער איז געפארן די ביטול תורה און דאס האט ער געטראכט אז ער האט נישט געדארפט פארן לפועל איז ער געפארן א גאנצע נסיעה ביז ער איז אנגעקומען צום בעל שם טוב געקומען צום בעל שם טוב געווען דארטן א משך זמן געוואלט הערן תורה פון בעל שם טוב און לפועל דער בעל שם טוב גערעדט צו אים דברים פשוטים, און ער האט נישט נישט פארשטאנען וואס דער בעל שם טוב וויל אים מרמז זיין, מיט ער האט געמיינט דער בעל שם טוב רעדט צו אים זאכן וואס איז נישט לפי ערך, דברים פשוטים, און ער האט שטארק חרטה געהאט און ער האט געגאנגען אהיים און געזאגט דעם בעל עגלה אז גלייך ווען ס'וועט ווערן ליכטיג וועט מען אוועקפארן. און אינמיטן נאכט האט בעל שם טוב אים געשיקט רופן, מ'האט שוין געהאלטן ביי פארן, בעל שם טוב האט אים געשיקט רופן, ער איז אריינגעקומען צום בעל שם טוב אין צימער, איז די בעל שם טוב געזעצן מיט א ספר ס'אומרים אז ס'איז געווען דער עץ חיים ספר פון ר' חיים ויטאל קבלת האריז"ל איז ער געזעצן געלערנט און דער בעל שם טוב האט געבעטן דעם מזריטשער מגיד ער זאל אים אויסטייטשן א שטיקל א פרק אין אין אין אין דעם ספר עץ חיים און מזריטשער מגיד גענומען אנהייבן אים לערנען און אויסטייטשן, ער האט געענדיגט טייטשן זאגט אים דער בעל שם טוב האט דאס נישט נישט צוגעטראפן, האט דער מגיד נאכאמאל איבערגעליינט און נאכאמאל געטייטשט און געזאגט ביי מיר קומט אויס אז דאס איז דער פשט און אויב איר האט א בעסערע פשט בין איך גרייט צו הערן, בעל שם טוב גענומען דעם ספר. און איז אריינגעגאנגען אין א מוראדיקע התלהבות, און דער בעל שם טוב האט גענומען ליינען און טייטשן דעם שטיקל, און ווי נאר דער בעל שם טוב האט גענומען ליינען און טייטשן איז געווארן נתמלא הבית כולו אורה, ס'איז געווארן א מוראדיקע ליכטיקייט מיט א גרויסער פלאקער, און די אלע זאכן וואס דער בעל שם טוב האט דארטן געלערנט אין דעם עץ חיים, שמות פון שמות מלאכים, שמות פון ספירות, שמות פון העכערע עניינים, האט ער אלץ געזען בעיני בשר. ער האט דאס אלס געזען איז דאס מיט אזא ליכטיגן אופן, דער מעזריטשער מגיד איז אזוי ארויס פון די כלים פון דעם, און דאס האט אים מקשר געווען צום בעל שם טוב, וואס ווי כ'האב געהערט אמאל די מעשה ווי דער לובאוויטשער רבי האט עס דערציילט אמאל ביי א שיחה, האט ער צוגעגעבן אז דער מעזריטשער מגיד האט געזאגט אז ער האט דעמאלט דערהערט, וואס אידן האבן געהערט שטענדיג ביי מתן תורה. דאס הייסט אז דער גילוי, ווי דער בעל שם טוב האט געלערנט, איז דאס געווען מעין ווי דאס איז געווען אין אין מתן תורה. בשעת דער בעל שם טוב האט געענדיגט לערנען דעם שטיקל עץ חיים, האט דער בעל שם טוב אים געזאגט, צו דעם צו דעם צו דעם צו דעם מעזריטשער מגיד, ער האט אים געזאגט, אז באמת'ן איז, וואס ער האט געטייטשט האט ער געטייטשט גוט, אבער ער האט געלערנט, האט עס געווען אן א נשמה, עס האט געפעלט דער אלוקות, די געטליכקייט, די נשמה שבזה. און בשעת דער בעל שם טוב האט דאס געלערנט איז דאס געווען געלערנט מיט א נשמה, ער האט אריינגעלייגט זיין חיות, זיין נשמה, זיין געטליכקייט אין דעם לימוד, און ממילא דערפאר איז דער לימוד געווען באופן אחר לגמרי. און דאס איז געווען דער התקרבות פון בעל שם טוב, פון דעם מעזריטשער מגיד צום תורת הבעל שם טוב און צום בעל שם טוב אליין. כמובן אז דאס איז א סיפור פון מדריגות גבוהות העכערע מדריגות, אבער בשעת מען לערנט אין חסידות און די מיימורים וואס זיי טייטשן אויס די עבודה פון מתן תורה איז פארשטענדיג אז דאס איז די נקודה עיקרית אין דעם אויפטו פון מתן תורה אז א איד לערנט תורה דארף זיין די הארעוואניע, דער אלטער רבי רעדט וועגן דעם באריכות אויכעט אין תניא אז א איד דארף וויסן זיין אז אין תורה געפינט זיך דער חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא וואס אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד און בשעת דער לימוד התורה איז באופן כזה איז דעמאלט איז דא דער יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כמו כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים מכל צד ופינה ווי דער אלטער רבי רעדט אין תניא אין די ערשטע פרקים. ס'איז דא א פסוק אין היינטיגע פרשה וואס רעדט וועגן דעם אויפטו פון מתן תורה און ווי אזוי מתן תורה ברענגט ארויס דעם געטליכקייט דעם אלוקות. דעם אייבערשטן אין יעדע זאך. ס'איז פאראן א פסוק אין היינטיגע פרשה ווי פריער דערמאנט, גלייך נאך עשרת הדברות שטייט וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. אויף דעם פסוק, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, איז דא א מדרש, דער מדרש זאגט, וואס איז דער טייטש רואים את הקולות? זאגט רבי עקיבא, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. אז וואס איז געווען איינע פון די גרויסע געטליכע ניסים, איינע פון די גרויסע מורא'דיגע עניינים וואס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה, אז ס'איז געווען רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, קולות איז דאך א זאך וואס בטבע הערט מען, רואים את הקולות, שטימט נישט, וואס הייסט רואים את הקולות? א קול איז א זאך וואס מ'איז שומע. לפידים איז א זאך וואס מען זעט. זאגט דער פסוק וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, איז טייטש רבי עקיבא, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. דאך ידוע אז דער אייבערשטער מאכט נישט קיין ניסים סתם. ס'איז דא א צווייטע שיטה, די שיטה פון רבי ישמעאל. רבי ישמעאל קריגט זיך אויף רבי עקיבא, רבי ישמעאל זאגט, רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. אז ס'איז געווען כפי טבע. וואס שטייט רואים את הקולות על לפידים, מען דארף בייטן דעם סדר הפסוק. דעם רואים גייט נישט אויף די קולות, דער רואים גייט אויף די לפידים, רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. דאס וואס מען זעט האט מען געזען די ראי' דאס וואס מען הערט איז געווען שמיעה. וואס דא דארף מען פארשטיין, דארף פארשטיין בעיקר די שיטה פון רבי עקיבא. ס'איז דא א כלל אז דער אייבישטער מאכט נישט קיין ניסים למגנא, אויף אומזיסט. אז דער אייבישטער מאכט א נס, איז דאס ווייל דער נס איז נוגע, ס'איז א חלק פונעם גאנצן ענין. סתם ניסים וועט דער אייבישטער מאכט נישט. איז ווערט א שאלה, וואס איז דא דער ענין וואס דער אייבישטער האט געמאכט אזא מין נס וואס רואים את הקולות? רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, ס'איז א מורא'דיגע זאך, א זאך וואס איז ווי די לשון אין מדרש איז, שלא נראה במקום אחר, ס'איז נישטא אזא מין זאך במקום אחר. קענען זען, א ענין פון א קול, און קענען הערן, א ענין פון א לפידים, דער דער רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, ס'איז היפך הטבע, און דאס איז געווען אין מתן תורה, וואס טאקע דער פשט? מפרשים פרעגן די שאלה אויכעט ס'איז דא אין כלי יקר וועגן דעם, אבער וואס טאקע די ביאור איז דא, יא, און אויכעט דארף מען פארשטיין וואס איז די סברת המחלוקת פון רבי ישמעאל און רבי עקיבא. איז דא א מורא'דיגע ווארט, א מורא'דיגע ביאור, יא, וואס דאס איז א ביאור וואס איז דא פון לובאוויטשער רעבן אויף דעם, אויף דעם מדרש. און דאס איז נוגע צו דעם וואס מ'האט גערעדט פריער צו פארשטיין דעם עיקר אויפטו פון מתן תורה. זאגט ער אזא מין ביאור. וואס איז דער טייטש פון רואים את הנשמע ושומעים את הנראה? ס'איז דא צוויי אופנים ווי אזוי א מענטש פארבינדט זיך מיטן וועלט. ס'איז דא א ענין פון ראי' און ס'איז דא א ענין פון שמיעה. וואס איז די חילוק צווישן אז מען זעט א זאך אדער מען הערט א זאך? זעען מיר. בשעת א מענטש זעט א זאך באופן של ראייה, איז דאס זייער קלאר, ס'איז א דבר ברור, ס'איז דא אין דעם א וודאות, ער האט נישט אין דעם קיין שום ספק, איך האב עס געזען מיט מיינע אייגענע אויגן, איך האב עס אליין געזען. בשעת דו קומסט צו גיין, און דא וועסטו פרעגן קשיות, וועסטו זאגן ס'קען נישט זיין, צוליב דעם, צוליב יענץ, די קשיא, די אנדערע קשיא, וועט ער דיר זאגן איך האב נישט קיין תירוץ, איך ווייס טאקע נישט די אלע תירוצים, אבער איך האב אליין געזען, איך האב נישט קיין ספק אין דעם. עינינו ראו ולא זר, דאס איז געווען דער גילוי פון מתן תורה, אידן האבן געזען. און בשעת א מענטש זעט א זאך, איז דאס ביי אים מיט א בהירות, מיט א ודאות, נישטא אין דעם קיין שום ספק. און דערפאר זאגט די גמרא אין קידושין, אז א עד קען נישט זיין קיין דיין. בשעת א מענטש האט געזען א זאך, עדות, ער האט געזען א זאך, שפעטער דארף ער זיין א דיין אויף דעם זעלבן דין קען ער נישט זיין קיין דיין, פארוואס? ווייל א דיין דארף האבן צוויי צדדים, ווי שטייט אין פסוק ושפטו עדה והצילו עדה, ער דארף קענען זען די צוויי צדדים, אבער א מענטש האט געזען א זאך האט ער נישט קיין צוויי צדדים, ס'ווערט ביי אים אזוי קלאר און אזוי וודאי קען ער נישט טרעפן קיין זכות, אזוי זאגט די גמרא, דערפאר איז אין עד נעשה דיין. על דרך זה איז דער ענין פון ראי', ראי' אין עבודת השם, אז א מענטש האט א ודאות מיט א בהירות, מיט א קלארקייט, אן קיין שום ספק. דער ענין פון שמיעה אבער, איז דאס א זאך וואס דאס איז מער מרחוק. א מענטש הערט א זאך, איז דאס, הערט ער דאס, און ער פארשטייט דאס, שמיעה איז נישט נאר הערן מיט די אויערן, מיט די אוזניים, שמיעה איז דאך אויכעט פארשטיין. שמע מלשון הבנה, צוהערן, פארשטיין, ער קען פארשטיין, ער פארשטייט גוט, ער פארשטייט גרונטיג, אבער זאגן אז די ודאות איז מיט דעם זעלבן ודאות איז נישט אזוי. שמיעה איז דאס מער מרחוק, ס'מער א ווייטע זאך, יא, א מענטש קען פארשטיין היינט אזוי און מארגן קען זיך ביי אים אפלייגן פארקערט, ס'נישט באמת א דבר ודאי, ס'קען זיין אהער, קען זיין אהין, ס'בלייבט, ס'בלייבט נישט אזא קלארע זאך, ס'בלייבט פון דערווייטנס. אין אנדערע ווערטער, א זאך וואס א מענטש זעט, איז דאס באמת בפשיטות. מיט א ודאות. א זאך וואס א מענטש הערט איז דאס מער בהתחדשות, ווי א חידוש. א חידוש איז אלעמאל א צוגעקומענע זאך, וואס יעדע מאל דארף ער נאכאמאל זיך משכנע זיין, זיך איינשמועסן אז אזוי איז דאס. דאס איז איינע פון די חילוקים עיקרים. דערנאך איז דא נאך א חילוק בפשטות, אז א זאך וואס א מענטש זעט איז א דבר גשמי. גשמיות זעט מען. גשמיות איז א זאך וואס מען זעט מיט די אויגן. מה שאין כן הערן איז רוחני. יא, א מענטש הערט א קול, הערט א ביאור, הערט א פשט. איז דער הערן איז פארבונדן מער מיט די רוחניות הענין. גשמיות איז מער אן ענין פון ראי'. און די צוויי זאכן איז דאך הא בהא תליא. ס'איז דאך איינע זאך פארבונדן מיט די אנדערע. ס'איז פארשטאנדיג. וויבאלד אז מיר זענען גשמיות'דיגע מענטשן. איז ביי אונז די דברים גשמיים זענען מיט א וודאות, איך זע דאס, איך האב נישט קיין ספק אין דעם, איך זע, איך זע אז ס'איז דארט א טיש, איך זע אז ס'איז דארט א שטיין, איך זע אז ס'איז דא א ביים, איך זע די זאכן, און ס'ביי מיר מיט א קלארקייט, מיט א וודאות, איך האב נישט קיין ספק. איז דאס וואס ראי' איז גשמי, דאס אליין איז אויכעט פארבונדן מיט דעם וואס ראי' איז באופן של וודאי. מה שאין כן דער ענין פון שמיעה, שמיעה איז א דבר רוחני, און רוחניות איז א זאך וואס דאס איז מרחוק, א ווייטע זאך. יא, דערפאר איז א זאך א דבר רוחני, בכלל עניינים רוחניים, עניינים פון עבודת השם, עניינים פון אלוקות, פון געטליכקייט, ענייני הנשמה, עניינים רוחניים, איז א מענטש איז דאס ביי אים בדרך חידוש, ער זעט עס נישט אזוי קלאר, ס'איז נישט ביי אים אזא ודאות, ער דארף זיך מתבונן זיין, זיך אריינטראכטן, און ער דארף צוקומען צו א מסקנא, ס'איז ביי אים א גאנצע איבערלעבעניש, נישט א גאנצע עבודה, ס'איז נישט קיין זאך וואס א מענטש קען זאגן אז דאס איז מיט א פשיטות, ס'איז מיט א התחדשות. וואס איז די טייטש איבער זיי? איז דאס איז די טייטש רואים און שומעים. ראי' גייט אויף ענינים גשמיים, עולם הזה. איז ביי אידן פאר מתן תורה איז דער עולם הזה געווען באופן של ראי'. דאס איז וואס מען זאגט רואים את הרואים. וואס האט מען געזען? מען האט געזען גשמיות. דאס איז געווען בדרך ראי', גשמיות, א דבר פשוט, א דבר ברור. א מענטש וואס לעבט אין וועלט, זעט ער וועלט, און וועלט מיט אים מיט א פשיטות. מה שאין כן אלוקות, געטליכקייט און רוחניות, איז דאס איז געווען אין אן אופן פון שמיעה מרחוק. מ'האט מקבל געווען באמונה, מ'האט עס פארשטאנען, מ'האט עס געהערט פון די עלטערן, פון די זיידעס, פון די באבעס, איז דאס געווען בדרך שמיעה. אבער זאגן אז ס'זאל ווערן ביי אים אזא קלארע זאך, אזא ודאות, דאס איז נישט געווען. דאס איז געווען א ענין פון מרחוק. קומט צו גיין רבי עקיבא און זאגט, ווייסטו וואס איז געשען אין מתן תורה? וואס איז געווען דער מורא'דיגער געטליכער אויפטו וואס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה? זאגט ער, מתן תורה איז געווען די התגלות פון דעם אייבערשטן, וירד הוי' על הר סיני, אנכי השם אלוקיך, בשעת דער אייבערשטער איז נתגלה געווארן אין הר סיני, און די גאנצע וועלט האט געשוויגן, ווי דער מדרש זאגט, עוף לא לא פרח, די אלע לשונות וואס שטייט אין מדרש, אז די גאנצע וועלט איז געשטאנען אין א אופן פון. פון ביטול אינגאנצן, ס'האט זיך געהערט דער אחדות השם אויף דער וועלט, איז דעמאלט איז דאס געווען באופן גלוי, ס'האט זיך געביטן דער גאנצער סיסטעם, דער גאנצער ענין. רואים את הנשמע. די רוחניות וואס איז נשמע, די זאכן וואס זענען אלעמאל געווען בדרך שמיעה מרחוק, איז דאס געווארן ביי זיי בדרך ראי' פלוצלינג איז געווארן א גאנצע מהפכה אין נפש האדם, ביי אידן האט זיך געווארן א פארקערטע תנועה. עניינים פון שמיעה, עניינים רוחן, עניינים רוחניים, איז געווארן ביי אים ראי'. אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם. פנים בפנים דיבר הוי', ס'איז געווארן באופן של ראי'. איז דאס געווארן בפשיטות? איז דאס געווארן מיט א ודאות? ביי אידן איז געווארן א ודאות אז אין עוד מלבדו, א ודאות אז ה' אחד ושמו אחד, געטליכקייט, אלוקות, איז געווארן א דבר ודאי. גשמיות איז געווארן א דבר רחוק, אז אלוקות איז מאיר בתכלית הפשיטות, אז ס'הערט זיך מיט א פשיטות, מיט א ודאות, אז הוא לבדו הוא ואין זולתו, אין עוד מלבדו, איז נישטא קיין וועלט. ווי קומט א וועלט? ווי קומט אריין א וועלט דא? אלא מאי ס'איז א חידוש אז ס'איז דא א וועלט, ווייל דער אייבישטער האט דאס באשאפן, שטייט בראשית ברא אלוקים, איז דאס באופן של התחדשות. און דער מהפכה איז נתחדש געווארן מתן תורה. מ'זעט אין חסידות, אין מאמרי חסידות, איינע פון די זאכן וואס מ'זעט אין חסידות, איינע פון די זאכן וואס ס'חזר'ט זיך איבער אין אסאך מאמרים די שאלה, אז ס'שטייט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און ס'שטייט אתה הראת לדעת כי ה' אלוקים אין עוד מלבדו, און אזעלכע פסוקים פון אחדות וואס ס'שטייט אין, יא, איז דאך פארשטאנדיג אז דער אייבישטער איז די איינציגע מציאות, דאס איז דער פירוש הפשוט, דער אייבישטער איז די איינציגע פאראנענקייט, די איינציגע מציאות, ס'נישט דא קיין נאך א זאך חוץ פונעם אייבישטן. בפרט ווי תורת הבעל שם טוב האט מגלה געווען דעם גאנצן ענין פון לעולם השם דברך ניצב בשמים, דער דבר השם וואס באשאפט בכל רגע ורגע, נישטא קיין מציאות חוץ פונעם אייבישטן, איז במילא איז נישטא קיין וועלט. קומט צו גיין חידוש און זאגט חסידות און זאגט ניין, עס איז יא פאראן א וועלט, שטייט דאך בראשית ברא אלוקים, און נאך כל מיני ראיות פון הלכה, וואס מען קומט צו א מסקנא מוז מען זאגן אז עס איז דא א וועלט, אבער דאס איז בדרך חידוש. דער ענין איז דאס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה, דאס קומט צו גיין רבי עקיבא און זאגט, רבי עקיבא קומט צו גיין און זאגט רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, מתן תורה האט געמאכט א מהפכה ביי אידישע נשמה, מתן תורה איז ביי אידן געווארן א נייע קוק אויף די גאנצע זאך, ביי זיי איז די עניינים פון שמיעה, רוחניות, איז געווארן בדרך ראייה, בדרך פשיטות, בדרך ודאות, און די עניינים פון גשמיות איז געווארן ביי זיי בדרך ריחוק געווארן א ווייטע זאך. און דערין איז א יסוד אין עבודת השם אויף א גאנצע לעבן. תורה, א איד וואס גיט זיך איבער צו תורה, א איד וואס לערנט תורה, און ער ווערט פאראיינציגט מיט תורה, ווערט ביי אים א שינוי אינגאנצן, א שינוי המהות. תורה מאכט ביי א אידן דעם ענין, אז ביי אים די עניינים פון תורה, עניינים פון אלוקות, עניינים פון געטליכקייט, ווערט ביי אים בדרך פשיטות, ווערט ביי אים א דבר ודאי. און די עניינים פון עולם הזה. איז דאס א דבר של חידוש, דאס איז א דבר נוסף, דאס איז א ווייטע זאך, דאס איז, תורה זאגט, דארף מען, און פון דעם ווערט א גאנצע יסוד אין לעבן ווי אזוי א איד קוקט אויף יעדער ענין, וואס תורה זאגט דאס איז אמת, דאס איז ודאי, דאס איז א דבר פשוט, און וואס עולם הזה זאגט, דאס קען מען זיך דינגען, דאס איז נישט קיין זאך וואס עס מוז זיין, ס'איז לאו דווקא, און דאס איז א יסוד אין גאנצן ענין, וואס פון דעם ווערט די גאנצע זאך אויכעט, וואס ס'ברענגט זיך אראפ אין הלכה אויכעט, אין הלכה ספרים, סמ"ע. אז דעת בעלי בתים היפך דעת תורה, פארוואס איז דאס טאקע? ווייל דעת תורה איז ווי תורה קוקט, בעלי בתים מיינט נישט געמיינט פון מיינט בעלי בתים בני תורה, פרומע אידן, יא, אבער וויבאלד אז ער איז א איד וואס ער ליגט נישט אין תורה, ער איז פארבונדן מיט עולם הזה, איז זיין קוק איז א עולם הזה'דיגע קוק, איז במילא ביי אים לייגט זיך אפ די זאכן ווי וועלט קוקט. מה שאין כן בשעת א איד גיט זיך איבער צו תורה, איז ביי אים מתן תורה האט אויפגעטון אז ביי אידן זאל ווערן די הנחות אויף אן אנדער אופן אינגאנצן, אז אלוקות איז ביי אים בפשיטות ווי דער לשון ווי חסידות זאגט עס, אלוקות, געטליכקייט, ווערט ביי אים בפשיטות א דבר ודאי, און גשמיות ווערט ביי אים ווי א דבר נוסף ווי א זייטיגע זאך. ס'איז דא א באוואוסטער רעדנער, רבי יוסף יצחק דזשייקאבסן, ער האט דערציילט, ער איז געווען א קינד ביים רבי'ן, תשמ"ה, איך געדענק אז נאך פון יענע יארן האט ער עס דערציילט, תשמ"ה איז ער געווען ביים רבי'ן, ער איז געווען א קינד, אפשר צוועלף דרייצן יאר אלט, און דער רבי ביים פארברענגען האט דער רבי גערעדט וועגן דעם נושא, ווי אזוי מ'דארף מחנך זיין א אידישן קינד אין חדר און ישיבה אויף דעם ענין, אז תורה דאס איז דער לעבן, דאס איז דער אמת, דאס איז דער וודאות, אז די עניינים פון געטליכקייט, די עניינים פון אלוקות, דאס איז בפשטות, און עניינים פון עולם הזה דארף זיין מרחוק, דער רבי האט דאס גערעדט זייער שארף, זייער רייך אין א חסידישן פארברענגען. און אינמיטן פארברענגען רעדנדיג וועגן דעם, ער איז געווען א קינד, ער איז געשטאנען געזעצן דארטן ביים פארברענגען, איז געווען געזעצן ביים טיש, אינמיטן פארברענגען האט דער רבי אזוי בהתלהבות, האט דער רבי ארומגערעדט דעם ענין, האט דער רבי אזוי מיטן פינגער געקוקט אויף, געמאכט צו אים, צו הרב דזשעיקאבסן, און דער רבי האט א קוק געטון אויף אים און געמאכט א פינגער, אט דער קינד! אז מען פרעגט אים פון וואנט ווייסטו אז ס'איז דא א וועלט? זאגט ער אז זיין איינציגע ידיעה אז ס'איז דא א וועלט איז ווייל ס'שטייט בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, וויבאלד אז ס'שטייט בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ ווייס ער אז ס'איז דא א וועלט, דאס נעמט זיך פון פון תורה, ווען תורה וואלט נישט געזאגט אזא מין זאך איז וואלט ביי אים אפגעלייגט בפשטות אז וועלט איז ווייל תורה זאגט אז ס'איז דא א וועלט, אן דעם איז נישטא קיין ראיה אז ס'איז דא א וועלט. און די הנחה, דאס איז דער צוגאנג, דאס איז דער אפלייג וואס לייגט זיך אפ ביי אידן דורך דעם אויפטו פון מתן תורה. בשעת דער רבי האט גערעדט אויף דעם אויף דעם מדרש, האט דער רבי געזאגט א מורא'דיגע זאך. מען גיט א קוק אין רשי, אין היינטיגע פרשה, זעט מען א דבר פלא. רשי. ברענגט רבי עקיבא, אבער ער ברענגט אים לחצאין. רשי אויפן פסוק וכל העם רואים את הקולות, זאגט רשי רואים את הנשמע. רשי זאגט נישט דעם שומעים את הנראה. פרעגט זיך א שאלה, פארוואס זאגט ער נאר האלב פון די זאך? האט דער רבי געזאגט א מורא'דיגע ווארט וואס דאס איז א יסוד אין חינוך. זאגט ער א. טאטע, א מאמע, א מלמד, מען דארף מחנך זיין קינדער, רש י איז דאך א מלמד, בן חמש למקרא, פשוטו של מקרא. בשעת מען לערנט מיט א קינד תורה, דארף מען מחנך זיין א קינד פון פינף יאר אלט, פון קינדווייז אן דארף מען אים אריינלייגן אין קאפ און מחנך זיין אז רואים את הנשמע. מען דארף אים מחנך זיין אז געטליכקייט, אלוקות, אייבערשטער, תורה ומצוות, דאס איז א דבר ודאי, דאס איז א דבר פשוט, דאס איז בפשטות, אן קיין דריידלעך, אן קיין ווער מען דארף אויסטייטשן, מען דארף עס זאגן די זאכן גאר בפשיטות, עס דארף מען אריינלייגן אין קאפ אז דער אייבערשטער אין עוד מלבדו, דאס איז די איינציגע פאראנענקייט, די איינציגע מציאות, יא, אריינלייגן תורת הבעל שם טוב, דעם רואים את הנשמע, אז דאס וואס רוחניות איז א דבר רחוק שמיעה, זאל ווערן באופן של ראי', דאס קען מען מחנך זיין א קינד בדרך פשיטות. אז ביי אים זאל ווערן גאר בפשטות דער ענין פון לימוד התורה, קיום המצוות, עבודת השם, אייבערשטער, אלע עניינים וואס רוחניות, דורך דעם וואס מען רעדט מיט אים וועגן דעם, מען דערציילט אים סיפורי צדיקים, מען רעדט וועגן די עניינים מיט א פשיטות, גיבט זיך עס איבער מיט אזא פשיטות מיט אזא ודאות. שומעים את הנראה. וואס איז דאס? אז דער ענין פון גשמיות זאל ווערן ביי אים א דבר רחוק, נישט אלעמאל, א קינד איז נאך נישט א כלי צו דעם, א קינד איז נאך צו יונג, ער פארשטייט אין שפיל, ער פארשטייט אין עסן, רעדן צו א קינד וועגן שומעים את הנראה, לאו דווקא א קינד איז א כלי צו דעם, מען קען נאך נישט רעדן צו אים וועגן דעם. און רש"י וויל מחנך זיין און זאגן אז הגם אף על פי אז ער איז נאך נישט קיין כלי צו דעם שומעים את הנראה, עניינים גשמיים זענען נאך ביי אים אייכעט מיטן זעלבע וודאות ווי אז א קינד, און ער פארשטייט אין א שפיל, און ער האט ליב צו עסן, ער האט ליב צו טרינקען, ער האט ליב צו שפילן זיך, און דאס איז זיין וועלט, דאס איז זיין עולם, ער איז נאך נישט אזוי אויסגעאיידלט אין זיין שכל ער זאל קענען דערהערן אז רוחניות איז דער עיקר. איז ביי אים טאקע עניינים גשמיים זיינען אייכעט בפשיטות. אבער מען דארף נישט ווארטן אויף דעם. קודם זאל ער פארגעסן פון עולם הזה. אפילו ביי אים איז נאך נישט געווארן דער שומעים את הנראה, דארף מען אים שוין מחנך זיין צו דעם רואים את הנשמע. און דאס איז א יסוד אין חינוך פון אידישע קינדער, בפרט בדורינו זה, וואס בשעת מ'שטייט זייער נאנט צו די גאולה, און אט אט קומט משיח, איז שוין לייכט שוין אין די וועלט, אורו של משיח, וואס דאס האט דער בעל שם הקדוש מגלה געווען, אז אין וועלט איז שוין דא דער אורו של משיח, איז במילא איז א זמן, היינט איז א צייט, אז מען קען מחנך זיין אידישע קינדער, אז ביי זיי זאל זיין רואים את הנשמע, אז עניינים פון אחדות השם, עניינים פון אין עוד מלבדו, עניינים פון אלוקות, אז זיי זאלן דערהערן אז דער אייבערשטער דאס איז די אמת'ע פאראנענקייט, די איינציגע פאראנענקייט, זיי צוגרייטן צו דעם ענין פון השם אחד ושמו אחד. אז מען זאל פארשטיין און זאל ביי זיי זיין אפגעלייגט און מיט א פשיטות מיט א ודאות אז אלוקות און תורה און מצוות דאס איז די אמת'ע מציאות און דאס איז די אמת'ע פאראנענקייט ובמילא לערנט ער תורה און מקיים מצוות מיט א מורא'דיגע חיות דעם לאמור דער דבר השם מדבר בפיך לערנען תורה מיט א חיות אלוקי מיט א געשמאק מיט א געטליכקייט מיט א ווארימקייט און דורך דעם אופן עבודת השם וועלן מיר זוכה זיין בקרוב ממש טאקע צו צו דעם צו דעם גילוי המשיח וואס דעמאלט וועט טאקע זיין דער דער והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד און מען זאל זוכה זיין צו הערן תורתו של משיח מפיו של משיח די פנימיות התורה די סודות התורה דעם אלוקות שבתורה דאס וועט נתגלה ווערן דורך משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.